א גוטן ערב שבת קודש פרשת משפטים, איך לייג ארויף א שיעור וואס כ'האב אנגעהויבן צו מאכן פרשת יתרו, ווייל פרשת יתרו מיטוואך געווען מיין מאמע'ס יארצייט און כ'האב עס נישט געקענט דערענדיגן, האט מען עס יעצט געענדיגט ברוך השם און מ'לייגט עס ארויף. צו דאווענען פארן עמוד. און מיטצוהאלטן מיט אלע שיעורים וואס כ'האב געוואלט, איז מיר געווען מורא'דיג שווער, כ'האב ענק פארציילט איך בין געפארן אויף ארץ ישראל ווייל כ'האב געוואלט האבן א געהעריג מנין ווי צו דאווענען, ס'האט מיך געקאסט זייער אסאך געלט דאס פארן און דאס דארט זיין, כ'האב מיר געדינגען א דירה פון עפעס א לובאוויטשער וואס איז געקומען דא אויף קראון הייטס צום רעבן אויף יום טוב, כ'האב נישט געהאט אויף די גאנצע צייט, איך בין געפארן אויף זיבן וואכן ער איז נאר דא געווען פיר וואכן, די אנדערע דריי וואכן האב איך געדארפט ווייטער גיין זוכן, און כ'האב געמיינט איך קען מיך מסדר זיין. ס'איז אלעס ווי מ'זאגט אויפן בעסטן אופן. כ'האב געבעטן רשות פון ר' לעזער ערנסטער וואס ער איז א רב דארטן מטעם די עירייה, די שול איז נישט זיין שול, די שול געהער פארן שיכון, האב איך געבעטן רשות צו איך קען דארט קומען דאווענען, האט ער געזאגט מיטן גרעסטן כבוד, למעשה האט ער דארטן א זוהן וואס ער איז געווען א רשע מרושע און האט מיר אנגעטון אזאלכע צרות, ער איז אן איידעם ביי ר' מאטעלע זון ברוך שמעון פון בני ברק, און שטעל דיר פאר ער האט געדינגען א ספרדי זאל שרייען ביים קדיש העכער ווי איך שריי מען זאל נישט מוזן נאכזאגן אמן נאך מיין קדיש, ס'איז אנבעליוועבל וואס האסטו אז מ'וועט יא זאגן נאך אמן מ'וועט נישט נאך זאגן אמן, ס'איז אנבעליוועבל, די ספרדים זאגן נישט נאך עלינו קיין קדיש, על פי אר"י זאגט מען קדיש נאך עלינו און די ספרדים זאגן נישט דעם קדיש, למעשה איז ער געגאנגען. די חיה, און ער האט געדינגען דעם ספרדי ער זאל אפילו זאגן קדיש נאך עלינו אז מען זאל נישט הערן מיין קדיש. עניוועי, איך האב מיך אויסגעלאכט ווייל איך האב געדארפט זאגן קדיש און פארטיג. דער סוף איז געווען אז ער האט מיר אפן געזאגט, ע, נישט ר' לעיזער, ניין, זיין זון, גיי אוועק פון דא, אונז ברויך מען דיך נישט, ביסט נישט וועלקאם. אבער ברוך השם דאס איז שוין געווען נאך ראש השנה, נאך ראש השנה האב איך זיי שוין נישט געברויכט האבן אויך נישט ווייל ע ביז נאך ראש השנה איז נישט געווען קיין מנין אין ברסלב ווייל יעדער פארט דאך אויף אומאן איז במילא ברוך השם האב איך אויף אזוינפיל געהאט אז איך האב גראד געקענט דאווענען ווייטער מיט א געהעריג מנין אין ברסלב, ברסלב האט דארטן אין דעם שטעטל וואס ר' משה ערנסטער האט געבויעט איז דארטן דא א גרויסע ברסלב'ע בית מדרש מיט א מנין ס'האט א ספרדישע שול ס'איז געווען ברוך השם אבער כ'האב מיט געמאכט דאס גיהנום און כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט ס'איז דא א ספר כ'האב עס שוין נאכגעזאגט און א מענטש האט מיך שוין קאנפראנטעד און האט מיר געזאגט ער איז מורא'דיג צופרידן כ'האב עס אים געזאגט ס'איז דא א ספר וואס הייסט שאלות ותשובות מן השמים דארטן ווערט געברענגט אז מ'זאל זיך נישט צושטעלן צו קיין עמוד אן א דעם וואס מ'איז געגאנגען אין די מקווה. ער זאגט אזוי, ער האט אנגעפרעגט צו היינט איז אויכעט שייך טבילת עזרא צו נישט, האט מען אים גענפערט אזוי, אין אמת'ן האט מען שוין מבטל געווען טבילת עזרא, אבער א בעל תפילה זאל חלילה זיך נישט צושטעלן צום עמוד נאר אז ער איז געגאנגען אין מקווה, און ס'דא דאכצעך מיר אין שילן, איך געדענק נישט צו אין צעהלים צו אין פאפא, כ'האב אמאל געזעהן א סיין, דער בעל תפילה זאל נישט צוגייין נאר אז ער איז געגאנגען אין מקווה. ס'א מורא'דיגע זאך, ער זאגט לו עמי שומע לי ווען יעדער זאל אים אויסהערן און א בעל תפילה זאל נישט צוגיין נאר נאכדעם וואס ער איז געגאנגען צום עמוד וואלט משיח שוין דא געווען. על כל פנים איז איך פלעג אויפשטיין די ווינטער נעכט, כ'האב געמוזט פארן מיטן טרעין פינעווע פארטאגס אויף מאנהעטן ווייל דארט איז דא א פרויען מקווה, איך האב די שליסל דערפון ווייל אויכעט כ'האב געזאגט דעם דאקטער ערען פראם אז איך האב אים געהאלפן איבערמאכן מיט פינף זעקס יאר צוריק, איך האב נישט גענומען קיין געלט, איך האב אים געזאגט אז איך האב א פראבלעם ווייל די מקווה ווערט געפענט זעקסע פארטאגס, ביז זיבענע קען איך נישט צוריק זיין צום עמוד אין וויליאמסבורג, דארף איך אויפשטיין האלב זעקס דארט זיין שוין, און ס'דויערט צייט די מקווה און די טרעין, ס'פארט נישט צו אפטן אינדערפרי פארטאגס, על כל פנים האב איך אים געבעטן ער זאל מיר געבן די שליסל, ווייל. כ'האב געזעהן אז כ'על זיין א חיוב, כ'האב שוין געזעהן די מצב פון מיין מאמע און פון מיין טאטן, פלעג איך זייער אסאך מאל פארן, און איך פלעג אריבער קומען ס'איז געווען קאלט נאך א מקווה, ווייסטעך ס'איז די קעלט, מען נישט געהעריג אפגעטריקענט, מען נעמט זיך שוויצן, פלעג איך אריין גיין אין פראנט פון דעם שול, ס'איז נאך געווען צוגעשפארט, זיי האבן מיר גראדע געוואלט געבן א שליסל, אבער איך האב נישט געוואלט, כ'האב געזאגט דארט איז דא עפעס צוואנציג דרייסיג ספרי תורות, און איך וויל נישט זיין רעספאנסיבל אויב ס'וועט פעלן עפעס, איך ברויך נישט קיין שליסל, פלעג איך שטיין ביי אן אראבער ביי וואו ער פארקויפט די צייטונג אויף מארסי קארנער בראדוועי און דארטן פלעג איך מיך אנווארעמען אויף א צען פופצען מינוט נאך בין איך געגאנגען קוקן צו מ'האט שוין געעפנט די שול, נאכדעם האבן זיי אריינגענומען עפעס א רב, ס'איז נישט וויכטיג זיין נאמען, אן א בארד אזא מאדערן גיי און נאך א בחור זיבן און צוואנציג יאר און איך האב זיי געזאגט זאלטס וויסן זיין טאטע איז. א גרויסער ראש ישיבה ערגעץ אין א מיידל סקול, און ער האט געטאטשט א מיידל, כ'מיין זי איז גאר געווען אפילו פארהייראט, און ער האט מודה געווען, בקיצור ער איז דורך דעם סיסטעם, און ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, און כ'מיין ער איז געווען אין דזשעיל אויך, ער הייסט ראביי זיף, ZEFF. למעשה איז מיין מאמע איז ליידער אוועק, איז ער געגאנגען די ערשטע שבת בין איך דאך געגאנגען דאווענען, ווייל מיין מאמע איז אוועק שבת, איז די זיבעטע טאג פון די שבעה געווען שבת, שבת נישט נוהג קיין אבילות בין איך געגאנגען דאווענען, רופט ער מיך צו נאכן דאווענען ביינאכט, ער וויל נישט אז איך זאל קומען מער דא דאווענען, ער איז דער נייער רב, און אויכעט וואס ער האט געטון איז אז ס'איז געווען שבת אינדערפרי נישט געווען קיין מנין, איז דער עולם דויערט זיך אפאר מינוט ביז מען קומט שפעט, האט ער אנגעהויבן גראד שנעל צו דאווענען, ער האט געשיקט צו א בעל תפילה, און נאכדעם ווען ס'איז שוין געקומען א מנין האט מען שוין דאך שוין געהאלטן אביסל ווייטער, אינמיטן פסוקי דזמרה האט ער נישט געלאזט איך זאל זאגן א קדיש, קדיש וואס מען דארף זאגן פארן דאווענען, דארט זאגט מען קודם א רבנים און נאכדעם א קדיש יתום, די נוסח אשכנז, עניוועי, שפעטער, שטעל דיר פאר וואס דא איז געווען, ס'איז דא איינער פון די מענטשען וואס זיי דאווענען דארט אין שול, און זיין פרוי איז א מעמבער, איז זי געוואויר געווארן מען האט מיך אוועק געשיקט, האט זי געמאכט קולות, זאגט זי לא די, מען נעמט נישט דעם ראזענבערג, און מען הייבט אים נישט אויף אויף א גאלדענע טאץ און מען טראגט אים ארום וויליאמסבורג ער האט געראטעוועט גאנץ כלל ישראל, ווארלד ווייד. אז מען טוט דאס נישט זעמער דאך גענוג שלעכט, גייט מען און מען ווארפט אים נאך ארויס אינמיטן די שבעה און אינמיטן די שלושים, האט זי געזאגט אויב ער גייט גייען מיר אונז אלע ארויס, עס איז געווען א פרוי האט זיך אנגענומען פאר מיר, אנבעליוועבל, און דער רב האט מיך אפגעקאלט, איך בין אוועק געגאנגען גראד דאווענען אויף ביאליסטאק, איך האב נישט געהאט קיין פראבלעם, דער רב פון ביאליסטאק רב ראם, האט מיך זייער ליב, ער איז מכיר מיין. ערך וואס איך טו פאר די קינדער, איך ווייס פארוואס, ווייל זיי האבן דארטן א מיידל סקול אין מאנהעטן. דער וואס ס'טוט מיט קינדער, ער ווייסט וואס איז געווען און וואס איז היינט, און ווער ווייסט וואס מ'האט אלס ברוך השם אויפגעטון. איז על כל פנים בין איך מיר אוועקגעגאנגען דאווענען, און דער רב האט מיך אפגערופן און האט מיך געמוזט איבערבעטן, און האט מיר געזאגט ער איז סארי, און האט מיך געלאזט ווייטער דאווענען פארן עמוד מיט אלעם. אבער פארשטייסט אליינס, איך האב שוין קיין גרויס דרך ארץ פאר דעם רב נישט געהאט. און ס'איז נישט געווען א שול ווי כ'האב א מנין פון מענטשן וואס אונז זעמיר ווי מ'זאגט ידידים. שוין, נאכדעם איז אריינגעקומען דארט אן אנדערע רב וואס האט מיר זייער נישט געפאלן, ער איז אפילו אן אלטע מתפללים געווען, ער האט א היסטערי אויף אלע בלאגס איז ער באשריבן אז ער איז געווען אין א קעמפ א דירעקטאר און ער האט געפאטשקעט בחורים. יעצט פון ווי ווייס איך אז ס'איז אמת? ווייל דער טערעפיסט וואס ס'געט איינע פון די בחורים טערעפי, ער האט עס ארויפגעלייגט, און ער האט מיר געזאגט איך זאל פועל'ן ביי דעם רב ער זאל גיין פאר א ליי דיטעקטער, טאמער גייט ער פאר א ליי דיטעקטער וועל איך וויסן אז מיין קלייענט זאגט מיר ליגנט, אבער למעשה האט יענער נישט געוואלט גיין, עס איז אזוי ווי ביי די אלע אידישע געשעפטן אז זייער אסאך געט אוועי וויט מורדער, און נאכדעם איז געווען אין ווינטער איז געווען זייער אסאך מאל וואס איך פלעג פארן אויף מאנהעטן, פארטאגס איך בין געגאנגען אין מקווה איך בין צוריק געקומען איך האב שוין געווארט מען האט שוין געעפענט די טיר און ס'איז קיינמאל זיך נישט צוזאם געשטעלט קיין מנין ס'איז געווען צו קאלט צו כדומה ס'האט זיך נישט צוזאם געשטעלט קיין מנין איך האב מיט געמאכט דאס גיהנום ווייל איך פלעג מוזן נעמען דעמאלטס ערשט פארן אויף ביאליסטאק דארט איז ברוך השם דא דריי אדער פיר מנינים יעדן טאג און איך פלעג באקומען דארטן דעם עמוד זיי האבן זייער געוואלט איך זאל דאווענען זיי האבן געזאגט ס'איז א עכטע היימישע דאווענען די אלטע האבן זיך דערמאנט פון די אמאליגע וואס פלעגן דאווענען דארטן, איך האב געדאווענט היימיש, כ'מיין אזוי ווי אונז דאווענט ביי אונז, און ברוך השם א חיתוך הדיבור האב איך א גוטן, ס'איז געפארן, ס'איז געווען ווי מ'זאגט א מחיה, דארטן איז אבער דא געוויסע זאכן אז טאמער איז דא א יארצייט איז דער בעל יארצייט באקומט ווי מ'זאגט דעם עמוד, ער איז פאר א חיוב, און אויכעט אז קיינער קען נישט זאגן קדיש מיט דעם לעצטן קדיש נאך עלינו קען קיינער נישט זאגן מיטן בעל יארצייט מען געט א קלאפ אויס יארצייט און יעדער מוז שטיל זיין אלע קדיש דרבנן זאגערס אלע קדיש יתום זאגערס יעדער מוז שטיל זיין דער יארצייט דאס איז דער ערשטער און נאר ער אליינס ווייל סשטייט ער די יארצייט און מען דן מ'איז נאכאמאל דן פונקטליך די נשמה כדי ער זאל קענען גיין העכער א נארמאלע זאך אז מ'איז פארשמירט און ס'קומט ערב שבת מ'טוישט זיך די קליידער מ'גייט אין מקווה, מ'רעדט זיך פון א מקווה וואס מ'מעג גיין נישט א מקווה וואס מ'זעט חזעריי, איז קען מען שבת קודש פילן אן אנדערן טעם, היינט אז ס'נישט דא קיין כשר'ע מקווה'ס, כ'מיין וועגן הסתכלות אסורות, און מ'האט מורא מיט טאטשן, איז טבילת עזרא, עזרא סופר איז אויך געווען א גרויסער מענטש, איז זייפט מען זיך אפ אינדערהיים, מ'נעמט א שאוער פון פינף ביז זעקס מינוט צו ביז זיבן מינוט און. ס'איז אלעס כשר. יעצט דאס איז נישט פאר א פרוי פארשטייט זיך, דאס איז נאר פאר א מאן פאר טבילת עזרא. און למעשה איך האב דאך געזען אז ס'וועט קומען די הייליגע טעג, ס'וועט זיין נישט זיין וואו צו זאגן קדיש כסדר דא וועט פעלן א מנין דא אהער האב איך זיך מיישב געווען אזויפיל האבן מיר מיין טאטע און מיין מאמע ווערט גראד זיי האבן זיי דעם זעלבן אלול און תשרי געהאט די זעלבע אין דעם זעלבן יאר און כ'בין ברוך השם געפארן איך האב א גרויסע הנאה געהאט באמת איך טראכט נאך היינט אז כ'זאל אם ירצה השם נעקסטעס יאר אויכעט פארן, כ'האב א גרויסע הנאה געהאט, איך געדענק ווען מ'האט געזאגט סליחות ערב ראש השנה האב איך עס געזאגט אין מירון ביי רב שמעון'ן, ס'האט געריסן די וועלטן, דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געהאט א גרויסן חסיד דער פון אנטווערפן דער גרויסער רב, ער האט געהייסן רבי איציקל, שטעל דיר פאר געווען א איד פון באלד ניינציג יאר ער מוז פארן צום צדיק הדור ראש השנה, ער איז געקומען דא אויף ראש השנה אויף ווילימסבורג, האט אים דער רבי געפרעגט אין איינע פון די שמועסן, זאג מיר. איר זענט דאך געפארן צום הייליגן שינאווער רב, וואס האט איר געזען ביים שינאווער רב? זאגט ער, כ'האב געזען אז ווען מען האט געזאגט הקל, ווען ער האט געזאגט הקל הגדול הגיבור והנורא ראש השנה ביים דאווענען, האט דער שטענדער זיך געווארפן פאר פחד השם, דער שטענדער, האט אים דער רבי געזאגט, דעמאלטס האט איר גאר געזען גאר א גרויסע און א חשוב'ע זאך. האב איך מיך דערמאנט מען האט געזאגט ביי סליחות הקל הגדול הגיבור והנורא אזוי לאזט זיך אויס איינער פון די סליחות ער די ערב ראש השנה איך זאג אייך די ווענט אין מירון האבן געציטערט פאר פחד השם ס'איז געווען אזא מין דערהויבנקייט ס'לאזט זיך נישט זאגן באט עניוועי ברוך השם סאו יעצט האט זיך געענדיגט די יאר שוין, דאווענען דאווען איך אפילו דעם צוועלעפטן חודש ווייל מיין טאטע האט חחד יאר די אין דעם יאר איז ער אוועק, אבער למעשה יעצט האט זיך געענדיגט אינגאנצן די יאר, אונז האמיר געהאט א שיינע גרויסע סעודה אין מאנסי, מ'איז ארויס צום בית החיים, און דער אייבערשטער זאל אננעמען די אלע תפילות. עס זאל זיין א מליצה ישרה, איז כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען וואס די סאטמארע חיות האבן געטון. זאגסט דאך, יצחק שטערן האט געשריגן אז מיין טלית און תפילין ליגט שוין דארטן יארן און קיינער טאטשט עס נישט, האב איך אים שוין מסביר געווען דאס איז א ליגנט, ווייל ווען ס'ליגט יארן אין בית מדרש, מ'האט וואלט עס גע'גנב'ט נאך אפאר טעג, מ'האט דאך געהאלטן אין איין גנב'ענען טלית און תפילין. אויס. נאכדעם האב איך דאך געהאט א קעסטל, פארוואס זאל איך זיין א משוגענער און איך זאל עס לאזן ליגן אויפן טיש, כ'האב דאך געהאט א קעסטל, כ'האב באצאלט צוואנציג דאלער א יאר, נו אז כ'האב א קעסטל פארוואס זאל איך זאל איך עס נישט אריינשפארן מ'זאל נישט זען אז איך קום נישט דארט דאווענען, און נאכדעם אויב דאס איז אמת, נו וואס האסטו אויפגעטון האסט מיך ארויסגעווארפן פונעם בית מדרש, אז איך קום עניוועי נישט דאווענען איז דאך נישט קיין חילוק צו דו האסט מיך ארויסגעווארפן צו נישט, איך קום דאך נישט, און נאכדעם ווען איך וואלט ווען נישט געקומען וואלט איך דאך געהאט א טעם פארוואס איך קען נישט קומען, האסט דאך מיר נאר געמאכט גרינגער דאס לעבן. לשיטתך. נאר דאס איז סאטמאר אומגעטראכטע מענטשן. ווען עטס טראכטס געהעריג נארמאל וואלט עטס געדארפט זאגן אזוי, דער מענטש סטראגלט, ער דערטרענקט זיך אין ים, יעדער רודפט אים, קיינער העלפט אים נישט צו, מען שפייט אים נאך און מען שרייט אים נאך אין אלע גאסן, ס'איז אפילו געווען די גראסערי, איז געווען דארט איינער אן איינגעשטעלטער האט געזאגט פארן באלעבאס אז ער וויל נישט ארבעטן דא טאמער מען פארקויפט מיר, האט אים דער באלעבאס געזאגט קענסט גיין געזונטערהייט. און איך האב מיך געוואונדערט פארוואס ער האט דאס געטון, שפעטער האט מיר זיין זון געזאגט דו ווייסט נישט וואסערע א חסיד מיין טאטע איז פון דיר, ער קען זיך נאר נישט ארויסווייזן ווייל ער האט דאך א סטאר, דו ווייסט נישט ווי ער האלט פון דיר וואס דו האסט אויפגעטון, און דאס זענען שוין פון די גאר גרויסע קנאים און פון די חשובע אידן אין סאטמאר ביי די אהרונים, עניוועי איז למעשה די גאנצע מלחמה איז געווען אזוי לאפסיידעד, מען האט נישט געטון וואס מען האט געדארפט, מען האט גערודפ'ט דעם ראנג פערסאן, מען האט אים גערודפ'ט מיט א וועג ווי דער מענטש האט בכלל נישט, ס'איז נישט געווען זה כנגד זה, מיט אנדערע ווערטער, ווען איך מאך דעם האטליין אין סאטמאר אין קליימער ווארפסטו מיך ארויס האב איך עס נישט ווי צו מאכן, איך האב דאך עס קיינמאל נישט געמאכט אין בית מדרש, איך האב קיינמאל נישט גערעדט מיט בחורים מיט אינגעלייט אין בית מדרש פון וואס ס'גייט פאר, איך האב אלץ גערעדט נאר אויפן האטליין, סאו וואס איז געווען די חכמה אשר ענזל, דער גרויסער צעלייגער אשר ענזל, אשר ענזל איך האב דיך געזאגט. דעמאלטס ווען דו האסט מיך גערודפ'ט פאר גארנישט האב איך געזאגט ביסט א יונגערמאן און דו האסט קינדערלעך און דו זאלסט זייער שטארק וואטשען ווייל פן יראה השם דער אייבישטער צוקוקען און איך וויל נישט ווייטער ענדיגען סתם צו נעמען רודפ'ן מענטשען ארויס פון שילן עניוועי ברוך השם דו האסט געטוהן דאס בעסטע וואס דו האסט געקענט מיטן גרעסטען טיפשות וואס דו האסט געטון, און דו האסט געהאלטן אז דאס איז ריכטיג, און עס איז דיר נישט געלונגען, דער אייבערשטער איז געווען מיט אונז. סאו עניוועי, איך האב געוואלט זאגן א שטיקל דבר תורה, א דבר תורה וואס דאס איז פארבינדן מיט בשלח, מיט יתרו מען האט געליינט פאריגע וואך די שירה, ס'איז שבת שירה, מען זינגט זמירות, מען זינגט שירות ותשבחות פארן אייבערשטן, יעצט איך האב שוין אסאך מאל מסביר געווען אז. דער ענין פון די קריאה איז מעורר דעם זמן, ס'איז נישט אזוי ווי ביי להבדיל א גוי האט א האלידעי, און כ'ווייס אין סעווענטין סעווענטי סיקס האט מען געשריבן די דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, און ממילא איז דאס געשען דעמאלטס. ביי אונז אין אידישקייט איז אנדערש, ביי אונז געשעט עס נאכאמאל יעדעס יאר, סיי ווען מען ליינט שבת שירה, אזוי ווי די הייליגע ספרים ברענגען, דער שפת אמת ברענגט עס, אז ווען מען ליינט די שירה איז עס אזוי ווי שביעי של פסח, נאך שביעי של פסח איז געקומען קבלת התורה, שבועות, און דאס איז די וואך פרשת יתרו, איז זאגט דער הייליגער שפת אמת אז די וואך, פון בשלח איז מסוגל אראפצונעמען פון זיך אלע טומאות און אלע חטאים, און יתרו איז מסוגל מ'זאל מקבל זיין די תורה מיט א נייע קבלה מיט אהבת השם און יראת השם, און מיט דעם ווערט מען אפגערייניגט אזוי ווי אינעם יום טוב שבועות א נייע קבלה, ס'איז געווען ר' חיים מענדל מערמלשטיין פלעגט זאגן פארוואס אלע אלטע אמעריקאנער געבן אריין אויף דר'עלטער, א ספר תורה אין א שול, האט ער געזאגט זייער א שיין ווארט ווייל אלע חטאים זאלן האבן געווען פאר קבלת התורה, אבער דאס ס'איז א דזשאוק אבער ס'ליגט אין דעם א שטיקל אמת, אז אונז זעמער היינט מקבל אז אונז גיימער מקבל זיין די תורה די וואך, איז אלעס וואס איז געווען פון פריער וועט דער אייבישטער מוחל זיין, אוודאי מיט אביסל תשובה מיט חרטה מיט וידוי, איז דאס איז דער ענין פון די צוויי וואכן וואס אונז זעמער יעצט וואס אונז גיימער יעצט דורך, בשלח מיט יתרו. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז דער ענין וואס די אידן האבן געזאגט שירה איז געווען דער העכסטער מין שיר וואס מ'האט געקענט זאגן אויף די וועלט, געווענטליך די אלע שירות איז דער אייבישטער האט געגעבן די תורה פאר משה רבינו'ן, דא ביי די שירה האמער אונז כביכול געגעבן די שירה פארן אייבישטן און דער אייבישטער האט עס נאכגעשריבן אין זיין תורה, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים, ס'ווערט געברענגט. ר' צדוק ברענגט עס, אנדערע ברענגען עס, שטעל דיר פאר, אלע אידן האט אויף זיי גערוהט אזא מין השראת השכינה, אז יעדער האט געזאגט די זעלבע שירה, די זעלבע ווערטער, און איינער האט נישט געהאט אפגעשמועסט מיטן צווייטן, דאס וואס אונז זאגן מיר אז ישיר משה, ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה האט יעדער איינער געזאגט, אלע אידן, זענען משיג געווען דעמאלטס אזא מין רוח הקודש אז כביכול אונז, די אידן האבן עס געגעבן פארן אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט דערפון געמאכט פאר זיך א קרוין, און במילא האט ער עס צוריק אריינגעשטעלט אין די תורה ווען ער האט געגעבן די תורה פאר די אידן, ווען ער האט עס געגעבן פאר משה רבינו. ס'איז א מורא'דיגע שירה, עס איז געקומען, דאס הייסט אתערותא דלתתא, עס קומט פון אונטן ארויף, נישט פון אויבן אראפ. ס'דא א מורא'דיגע זאך, א ווארט פון הייליגן ריזשענער. איינער האט אמאל געפרעגט דעם ריזשענער, וואס איז אזוינפיל צרות מיט אזוינפיל גלות'ן און נאך א גלות? האט דער הייליגער ריזשענער אים גענפערט, זייער א טיף ווארט, זאגט ער אזוי, דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אין גלות, האט ער אונז געשיקט מיט חמשה חומשי תורה, וואס האבן מיר נאך דעמאלטס נישט געהאט, נאר דאס, אונז גיימיר צוריקברענגען פארן אייבערשטן דעם גלות בבל מיט אלע

זאגט ער וואס אונז ברענג מיר צוריק פארן אייבערשטן, און שאלות ותשובות, ראשונים, אחרונים, שלחן ערוך, אלעס וואס אונז ברענג מיר צוריק, שיינע בחינות, דאס אלעס איז נאר דורכן אורך הגלות. און דאס איז די טעם פארוואס אונז זיץ מיר אין גלות, אונז טו מיר גרויסע זאכן מיט דעם וואס אונז זיץ מיר אין גלות, איז למעשה שטייט אז וועגן דעם איז די שירה אזוי הייליג, ווען איינער דארף האבן א ישועה זאל ער זאגן שירת הים, שירת הים איז זייער הייליג, ווען איינער זאגט שירת הים בכוונה איז מוחלין לו כל עוונותיו, ס'איז מסוגל צו פרנסה, ס'איז ס'איז די גרעסטע סגולה וואס ס'איז דא, און דאס איז די שירת הים, יעצט ווען די אידן זענען געשטאנען ביים ים און זיי האבן געזאגט די שירה איז געווען נאך א מורא'דיגן ווי מען זאגט, מן המיצר, פון אן ענגעניש, ווייל וואס איז געווען איז אז די אידן זענען געשטאנען א גאנצע נאכט זענען זיי געשטאנען פארן ים, און די מצריים האבן געווארפן חיצים און בליסטראות, זיי האבן געוואלט אומברענגען כלל ישראל, זענען געקומען מיט זעקס הונדערט רייטער, וואס זענען געווען די גרעסטע פון פרעה'ס מיליטער, און פרעה אליין איז אויך מיטגעקומען, און למעשה דער אייבערשטער האט זיי געהיטן א גאנצע נאכט. און דער ים האט זיך געשפאלטן לפנות בוקר, און זיי האבן געזאגט שירה, און זיי האבן געזען ווי די מצריים קומען ארויס אויפן אנדערן עק, און כ'וועל נאך אמאל רעדן אריכות, כ'האב שוין גערעדט אמאל, כ'וועל נאך רעדן, ס'שטייט אין די גמרא אז ווער האט געזאגט ואמת ה' לעולם הללוקה, די פיש אינעם ים האבן עס געזאגט, ווייל. דער אייבערשטער האט דערטראנקען די מצריים און ער האט זיי ארויסגענומען אויכעט נאך דעם, צו ווייזן יעדער זאל זען דער וואס האט אים געפייניגט, נעבעך איז דער שר של ים האט געטענה'ט צום אייבערשטן, אז דו האסט געגעבן אזא מתנה פאר די פיש אן עסן, וואס נעמסטו עס צו? זאגט דער אייבערשטער, איך וועל דיר באצאלן, איך וועל דיר עס באצאלן. זאגט דער שר של ים צום אייבערשטן, האסטו שוין געזען אמאל אז אן ארבייטער זאל בעטן א באלעבאס איינצוקעשן א שטר? נו וויאזוי איך, דער ארבייטער, דער שר של ים זאל בעטן דעם אייבערשטן ווען וועסט עס באצאלן, זאגט דער אייבערשטער איך וועל דיר עס מודיע זיין ווייל איך וועל דיר געבן מיט פופציג פראצענט מער, און דאס איז געווען דעמאלטס, ביי נחל קישון, דארט איז געווען ניין הונדערט מענטשן וואס זענען נאכגעלאפן פאר די אידן און אלע זענען דערטראנקען געווארן. און ס'איז געווען, דא איז געווען נאר זעקס הונדערט און דארט איז געווען נאך פופציג פראצענט מער, איז אזוי ווי דער אייבערשטער האט באצאלט דעם חוב האבן די פיש געזאגט ואמת השם לעולם הללוי-ה. עכ"פנים, אבער דא למעשה האבן די אידן געזען אזא מין התגלות, ס'איז ארויסגעקומען יעדער גוי וואס האט זיי געפייניגט און געשלאגן, זיי האבן געזען די נקמה, זענען די אידן צוגעקומען צו זייער א גרויסע מדריגה, זייער א הויעכקייט. און צוגעקומען צו אזא הויעכקייט אז די שירה איז די ערשטע שירה וואס אונז האמיר געגעבן פארן אייבערשטן כביכול. יעצט דאס איז געווען זייער א גרויסע און א שיינע זאך ווייל די אידן האבן געלויבט דעם אייבערשטן, אבער למעשה דאס איז ווייל זיי האבן געהאט ביזת הים, ביזת מצרים, זיי האבן געהאט ווי מען זאגט זיי האבן געזען ניסים האבן זיי זיך צו צולאזט און זיי האבן געלויבט דעם אייבערשטן. עס קומט אבער אמאל א צייט ווען מען כאפט א פראסק אויכעט. דער הייליגער דברי חיים האט באגראבן זיין זון ר' מאיר נתן, ס'איז געווען ערב שבת, און ווען ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש צו קבלת שבת, מנחה צו קבלת שבת, איז ער געווען אזוי ווי איינער וואס האט קיינמאל נישט פארלוירן א קינד, האט מען אים געפרעגט רבי וויאזוי נעמסטו אזאלכע כוחות, האט ער געזאגט אז א מענטש כאפט א קלאפ פֿון אײנעם אין רוקן, אין מאַרק, ע, װאָס מאַכסטו? דרײט ער זיך אױס, קוקט ער, איז עס אַ שׂונא צי אַ גוטער פֿרײַנט? איז עס אַ שׂונא, טוט עס אים װײ, איז עס אַ גוטער פֿרײַנט, ענטפֿערט ער אים צוריק, ברוך-השם, אַלעס איז גוט! זאָגט ער, װער האָט געגעבן דעם פֿראַסק פֿאַרן הײליקן דבֿרי-חײם? דער הײליקער באַשעפֿער! דאָס איז דאָך דער בעסטער פֿרײַנט פֿאַר אַ מענטש, מע דאַרף עס נאָר, װי מע זאָגט, קענען אָפּלערנען גוט. עניוועי, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געלויבט דעם אייבערשטן, אבער טאמער ווערט א צמצום ערגעץ, טוט איינעם וויי, דארף ער דאך אויך קענען לויבן דעם אייבערשטן. ס'איז געווען א מעשה אין תנך אז ס'איז געווען נבוכדנצר מלך בבל האט חרוב געמאכט דעם ערשטן בית המקדש און ער האט אראפגעטראגן אסאך אידן אויף בבל, ווען ס'איז געווען גלות בבל איז ער האט זיך גענומען מיט זיך דריי העלדישע אידישע מענטשן, איינער האט געהייסן חנניה, איינער מישאל, און איינער עזריה, חנניה מישאל ועזריה, זיי זענען געווען קלוגע מענטשן, זיי האבן נישט געגעסן קיין טרייפות ביים קעניג, זיי האבן געוואוסט דארט איז נאר דא טרייפות, זיי האבן געגעסן זרעונים, וועגן דעם עסן מיר אונז אויכעט זרעונים א זכר צו דעם נס, זענען געווען הייליגע מענטשן, און שטעל דיר פאר זיי האבן געהאט א נביא וואס האט זיי געלערנט אויכעט דניאל, איין טאג פאלט ביי. פאר דעם נבֿוכדנצר האט ער ארויסגעשטעלט א צלם אין בקעת דורא. בקעת דורא איז געווען זייער א הייליג פלאץ, דארט זענען די בני אפרים ארויסגעגאנגען פאר די צייט מיט הונדערט און נײַנציק יאר פריער, ווייל זיי האבן חישבו את הקץ, זיי האבן געהאט חשבונות מיטן קץ, בקיצור זיי זענען ארויסגעגאנגען פריער, און זענען נעבעך אלע אויסגעהארגעט געווארן. למעשה דער אייבישטער זאגט פאר יחזקאל הנביא, זאג מיר, דו זעסט דא די בקעת דורא? זאגט ער יא, זאגט ער, זעסט, לעב אויף די אלע נשמות. און זענען אויפגעשטאנען תחיית המתים, זיי זענען נישט געווען פון די יוצאי מצרים, און זיי זענען נישט געווען פון די וואס זענען אריין געקומען אין ארץ ישראל, זיי האבן פארשלאפן די גאנצע צייט ווייל זיי זענען געווען טויט, און יחזקאל הנביא האט זיי אויפגעלעבט. ס'איז דא א גאנצע אריכות אין די גמרא אז רבי יהודה בן בתירא איז נישט געגאנגען עולה רגל זיין, און ס'איז דא א מעשה דארטן אז ער האט געזאגט פאר א גוי זאג זיי צו דו האסט באקומען פון דעם שוואנץ פון דעם שאף, ווייל די גדי האט נישט קיין שוואנץ, בקיצור מ'האט אים געהארגעט. פרעגט תוס' פארוואס רבי יהודה בן בתירא איז נישט געגאנגען עולה רגל זיין, זאגט תוס' ווייל ער איז געווען א זקן אדער א חולה, נאכדעם זאגט תוס' ווייל קען זיין ווייל ער האט נישט געהאט קיין קרקע אין ארץ ישראל איז ער פטור, איז אויף דעם איז דא שוין א כסף משנה, ס'קערט זיך איבער די גאנצע עולם התורה, ווי געפינען מיר אונז אז איינער האט נישט קיין קרקע אין ארץ ישראל איז ער פטור פון עולה רגל זיין, עניוועי למעשה איז. ס'דא דארט אין די גמרא איין דעה אז רבי יהודה בן בתירא האט געזאגט אז ער איז געווען פון די וואס יחזקאל הנביא האט אויפגעלעבט אין בקעת דורא, ממילא זענען זיי נישט געווען נישט פון די יוצאי מצרים נישט פון די נכנסים לארץ, ממילא האט ער נישט געהאט קיין קרקע, ווייל איינע פון די קשיות וואס מ'פרעגט אויך יעדער איד האט דאך געהאט קרקע אין ארץ ישראל, איז די תירוץ איז נישט רבי יהודה בן בתירא, און נאך אסאך אזעלכע, עניוועי מ'האט זיי אויפגעלעבט די בני אפרים, און פון זייערע ביינער האט מען געמאכט. טעפלעך צו טרינקען, און די האבן געפראסקעט דעם נבוכדנצר, ס'איז געווען ממש א מחיה וואס דארט איז פארגעגאנגען. נאכדעם איז דעם נבוכדנצר בייגעפאלן אז דא אין דעם בקעת דורא וויל ער בויען א גרויסן צלם און יעדער מוז זיך ביקן, יעצט צו ס'איז געווען א צלם ממש צו נישט, ס'דא א תוס' אויף דעם, עניוועי, די אידן האבן געהאלטן אז ס'איז נישט קיין צלם ממש, וועגן דעם האבן זיי ווי מ'זאגט מיקל געווען, און שטעל דיר פאר מ'בויעט דארטן א צלם, און ער הייסט יעדער איינער זאל זיך אראפבייגן, און יעדער ביקט זיך צום צלם פון נבוכדנצר. שטעל דיר פאר, יעדער ביקט זיך, טויזענטער מענטשן, און דריי מענטשן בלייבן שטיין, און זיי רירן זיך נישט. ווער איז דאס געווען? חנניה, מישאל, ועזריה, זיי רירן זיך נישט. קיצור, דער קעניג רופט זיי, און ער זאגט זיי אז זיי זענען מורד במלכות. דניאל האט זיך אויך נישט געביקט, נאר דניאל זאגט די גמרא איז נישט דארט געווען. עכ"פ און מען רופט זיי און דער קעניג זאגט זיי מען מוז זיי הרג'נען. שוין, מ'האט געבויעט דארטן א גרויסן אויוון, א ריזיגן קאלעך אויוון, און מען ווארפט זיי אריין, מען הייצט עס אן און מען ווארפט זיי אריין, און שוין, בערך א מינוט צוויי דריי שפעטער דארפן זיי שוין זיין פארברענט. קיצור, נבוכדנצר פרעגט זיינע באדינער, נו, זענען שוין פארברענט? גייען זיי צו, זיי עפענען אביסל די טיר, זיי קוקן אריין, און זיי זעען, קוק, זיי טאנצן גאר א קאדאטשקע, זענען דארט. פֿריילעך זיי זינגען און זיי טאַנצן. קוקט ער נעבוכדנעצר, גלייבט עס נישט, זאָגט ער, איך מוז אַליינס עס גיין זען, זאָגט ער. עניוועי, ער גייט עס זען, ער קוקט עס אָן, האָט ער זיך גענומען זאָגן אַזעלכע שירות ותשבחות פֿאַרן הייליגן באַשעפֿער, אַז ס'איז געווען ממש געוואַלטיק. די ערשטע צוויי פּסוקים וואָס ער האָט געזאָגט זענען דאָ. נאָכדעם, זאָגט די גמרא, איז געקומען אַ מלאך, און האָט אים דערלאַנגט אַ פֿראַסק אויפֿן מויל און ער האָט אויפֿגעהערט צו זאָגן. זאגט די גמרא, ווען ער ענדיגט ווען צו זאגן זיינע שירות ותשבחות פארן באשעפער, וואלט עס פארשעמט דעם גאנצן תהילים פון דוד מלך ישראל, ס'איז געווען מיט אסאך א העכערע בחינות'ן און מדריגות וואס ער האט דעמאלטס משיג געווען ווען ער האט געזען דעם גרויסן נס פון חנניה מישאל ועזריה. יעצט, דער מהרל פרעגט א מורא'דיגע קשיא, דער מהרל פרעגט, וואס איז אונז א חילוק ווער ס'זאגט שירות ותשבחות פארן באשעפער און אונז זאל מיר עס נאכזאגן? וואס איז אונז א חילוק צו ס'האט דוד המלך עס געזאגט, צו ס'האט עס נבוכדנצר געזאגט? אויב נבוכדנצר האט דעמאלטס געקענט זאגן העכערע שירות ותשבחות פארן הייליגן באשעפער ווי פון דוד המלך, פארוואס איז געקומען א מלאך האט אים געגעבן א פראסק אין פנים? לאז אים זאגן וועט אונז מיר עס נאכזאגן. זאגט דער מהר"ל א טיף ווארט, זייער טיף, ס'איז עמוק עמוק. דער מלאך האט אים געגעבן א פראסק ווייל ער האט געוואלט זעהן נאכן פראסק גייסטו אויכעט זאגן שירות ותשבחות פארן באשעפער, צו נאר ווען ס'גייט דיר גוט זאגסטו שירות ותשבחות פארן באשעפער. דאס איז געווען א טעסט. איז אמת די שירות ותשבחות זענען געווען העכער ווי דוד המלך, אבער דאס איז נאר געווען ביז צום פראסק, נאכן פראסק האט ער אויפגעהערט אינגאנצן צו זאגן, מה שאין כן דוד המלך זאגט רבונו של עולם שבטך שבטך דאס איז א וויפּ, און משענתך דאס איז דער אנליינער, המה ינחמוני, ביי מיר זענען זיי ביידע גלייך, פארוואס? ווייל כי אתה עמדי, רבונו של עולם דו טוסט אלעס, איינמאל אז דו טוסט עס איז מיר אלעס גוט, דאס גוטע און דאס שלעכטע איז מיר אלעס גוט. און דאס האט נבוכדנצר נישט געקענט זאגן. הע, ווען ס'איז אים גוט געגאנגען, האט ער געזאגט, רבונו של עולם, גרויסע לויב. נאכן פראסק, אך, איך האב געפינישט, איך זאג נישט מער. יעצט די זעלבע אויכעט, ווען די אידן זענען געשטאנען ביים ים האבן זיי געהאט די גרעסטע סארט פון אלעם וואס זיי האבן געברויכט, זיי האבן געהאט ביזת הים, זיי זענען פטור געווארן פון די שקלאפעריי, פון די עבדים, האבן זיי געזאגט דיר דעם, שירה. אבער וואס געשעט נאכדעם? אבער טאמער גייט אמאל איינעם נישט אזוי גוט, א איד זאגט ווייטער שירה פארן אייבערשטן, צו ס'גייט אים גוט צו נישט, וועגן דעם שטייט די וואך אין יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, מילא קריעת ים סוף איז ער געקומען דער יתרו ווייל ס'איז דאך מורא'דיגע זאכן, אבער וואס איז מיט מלחמת עמלק? וואס ביסטו געקומען צו מלחמת עמלק? דער תירוץ איז, ער איז געקומען זיך לערנען אז אפילו ווען ס'איז דא מלחמת עמלק וועט א איד אויכעט זאגן דעם שירה. דער קריעת ים סוף איז געבינדען מיט מלחמת עמלק. דער מלחמת עמלק שטעלט אים נישט אפ פון ווייטער זאגן שירה פארן אייבערשטן. און דאס איז די געוואלטיגקייט פון אידן און פון דוד המלך. דוד המלך איז געווען א נרדף א גאנץ לעבן, ווען ער איז געבוירן, זיין טאטע האט זיך אויפגעטוישט, ער האט געוואלט, מ'האט נאך נישט געוואוסט דעמאלטס צו ס'איז עמון ולא עמוני מואב ולא מואבית, האט ער געזאגט די שפחה אז ער וויל מיט איר וואוינען, און אז ער וויל מיט איר וואוינען, עט ער האבן א פיין כשר קינד, ווייל דער דין איז אז. א נכרי ועבד הבא על השפחה איז הולד כשר, ממילא אפילו ס'איז עמון ולא עמוני מואב ולא מואבי וועט ער וואוינען מיט די שפחה, און ווער ס'וועט געבוירן ווערן דעמאלטס מוז עס זיין א כשר קינד. דערווייל איז געגאנגען די שפחה און זי האט עס פארציילט, זי איז געווען זייער א געטרייע, זי האט עס פארציילט, פאר דוד המלך'ס מאמע, און זי האט געזאגט, ער האט אפגעשמועסט מיר דעמאלטס דארט און דארטן ביינאכט, וועל מיר אונז וואוינען, איך זאל מיך רייניגן, איז געגאנגען דוד המלך'ס מאמע און זי האט זיך גערייניגט און זי האט געוואוינט מיט ישי מיט איר מאן, און זיי האבן אראפגעברענגט דוד המלך. יעצט ישי האט געהאלטן אז זי האט מזנה געווען, ווייל. ער האט דאך געוואוסט אז ער איז נישט, ער האט נישט געוואוסט אז זיי האבן זיך אויפגעטוישט, ער האט געהאלטן אז דוד המלך איז אינגאנצן נישט קיין כשר קינד, ער האט אים ארויסגעשיקט ער זאל וואטשען זיינע שעף, ער האט אים געשיקט דארטן אין די בערג וואו ס'איז דא חיות, ס'איז דא די לייבן, און דוד המלך האט צעריסן דעם לייב, און ער איז געגאנגען בתמימות, ווען מ'קומט זאלבן פאר א קעניג, דעם דוד המלך, דער אייבערשטער זאגט פאר שמואל, גיי צו ישי וועסטו דארטן טרעפן דעם זון צו זאלבן, און ער ברענגט ארויס זיינע פינף גרויסע העלדישע זון, זאגט ער, ניין ניין ניין ניין, לא באלה בחר השם, בקיצור, זאגט ער, איך האב נישט מער קיין קינדער, זאגט ער, ס'א מיסטעיק, דו מוזט האבן, ווייל דער אייבערשטער האט מיר געזאגט דא וועל איך טרעפן א זון, און אויף די האט ער געזאגט אז נישט. אה, דו מיינסט דעם רויטן, דער וואס עס זיצט נעבעך דארטן אין פעלד, זאגט ער, ברענג אים אהער, לאמיך אים זען, ער קומט אריין, זאגט דער אייבערשטער פאר שמואל הנביא, דאס איז עס. דעמאלטס האט דוד המלך געזאגט, אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, אבער ביז דעמאלטס האט ער געליטן א גאנצע צייט, שפעטער האט ער געליטן פון זיין ווייב מיכל, זי איז געווען די טאכטער פון שאול המלך, זי האט פון אים געמאכט חוזק. דען האט זי נישט זוכה געווען צו האבן קינדער פון אים, נאכדעם האט ער געליטן פון די קינדער פון די אייגענע קינדער פון אבשלום, און נאכדעם האט ער א גאנץ לעבן געווען פיל מיט מלחמות, ווייל ס'שטייט ווען דער אייבישטער האט אונז אריין געשיקט אויף ארץ ישראל האב מיר געדארפט דריי מצוות טון, און איינס איז אויסצוראטן די זיבן אומות, און דאס איז געווען דוד המלך, ער האט זיך געשלאגן אויסצוראטן די זיבן אומות אונז זאל מיר קענען האבן א קיום אין ארץ ישראל, און נאך דעם אלעם זאגט דוד המלך השם רועי לא אחסר, דו ביסט מיין שוץ, איך האב קיינמאל נישט קיין מורא און גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, ס'ווערט געברענגט פון ר' שמשון אסטראפאליע אז ס'איז דא תת"פ מלאכי חבלה, ער ברענגט עס אויכעט ביי די מצריים, זאגט ער ווען א מענטש גייט אויף יענע וועלט יעדעס מאל ער גייט אן עליה מער און מער, איז דארף ער דורכגיין די תת"פ מלאכי חבלה. זאגט ער, נאכדעם איז דא א פלאץ וואס הייסט רע, ר' עיין, און דא מלאכי חבלה, וואס זיי זענען בבחינת לייצים, זיי געבן נישט קיין דרך ארץ פאר קיין רבנים, פאר קיין רעבעס, זיי מאכן חוזק פון יעדן, און זיי שטראפן און שלאגן יעדן, און די ר' עיין, די צוויי הונדערט און זיבעציק, טשעימבערס פון מלאכי חבלה איז די שווערסטע דורכצוגיין, אפילו די גרעסטע צדיקים ליידן דארטן גרויסע צרות, זאגט דוד המלך גם כי אלך בגיא צלמוות, צלמוות באטרעפט תיו תיו פא, לא אירא רע, אפילו פאר דעם רע האב איך נישט קיין מורא פאר די ר' עיין, פארוואס ווייל כי אתה עמדי, רבונו של עולם דו ביסט מיט מיר, כ'וועל אלעס דורכגיין, דאס איז געווען דוד המלך. און וועגן דעם האט יתרו געזען אז ס'איז דא קריעת ים סוף איז פארבינדען מיט מלחמת עמלק, מ'מוז זיך שלאגן מיט דעם עמלק'ן די גאנצע צייט, און ביי יעדע הויכע מאמענט קומט גראד ויבוא עמלק, און א איד דארף וויסן אז אפילו ווען ס'איז א ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים דארף ער זיך נישט דערשרעקן, זיך מקשר צו די תורה, די תורה. איז משה רבינו האט זיך געשלאגן און מחליש געווען דעם כח פון עמלק, ער האט אים נישט אינגאנצן צו צונומען, ווייל ווען נישט וואלט מען דאך היינט שוין געהאט די שם שלם, מיט די כסא שלם וואלט דאך שוין משיח געקומען, אבער ער האט עס מחליש געווען, אין יעדן דור איז דא אן אנדערער עמלק, וואס איז עמלק אין איין דור איז נישט עמלק אין צווייטן דור. דער עמלק היינט איז דאך אזוי מין גרויס, מען שלאגט זיך על השם ועל משיחו, מען שלאגט זיך כביכול מיטן אייבערשטן, מען ווארפט אים ארויס פון אלע סקולס, מען ווארפט אים ארויס פון בית חינוך, עמלק האט געווארפן ערלות, מען מאכט משכב זכור, אזוי ווי רש"י זאגט האט מטמא געווען די אידן מיט משכב זכור, און ביז יעצט איז געווען ממש, מען האט נאך גע'רודפ'ט דעם וואס האט געזאגט א ווארט, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, און די זעלבע איז יעדער מענטש וואס שלאגט זיך פאר דעם ליידט, דאס איז עמלק, מען האט מיך נישט ארויס געווארפן פון שול ווייל איך שלאג מיך פאר כשרות צו פאר אנדערע אנדערע זאכן, מען האט מיך ארויס געווארפן ווייל איך שלאג זיך אויפן עמלק פון אונזער דור, וואס דאס איז משכב זכור מיט דעם האט עמלק מכשיל געווען כלל ישראל. און מען האט געוואלט אז ס'זאל נישט זיין קיין קינדער חלילה, מען האט געוואלט אז מען זאל אונטערברענגען די קינדער, ס'דא דא איינער דער רעכניץ האט געזאגט א מורא'דיגע דרשה אין לעיקוואוד, כ'בין יעצט געוואויר געווארן אז דער רעכניץ איז געווען דער וואס האט מכשיל געווען גאנץ קאליפארניע, אלע זיינע נורסינג האומס האט ער מכשיל געווען אידן מיט טרייפות. און נישט נאר זיינע נורסינג האומס, ער האט א גרויסע דיסטריביושן, מען האט וואכן חדשים גענומען פאלשע באקסעס פון די יו עס די עי, מען האט געטון די ארגסטע זאך, און זיין שווער דער בעלסקי האט געשריגן אז ביז ווען ס'איז נישט נולד געווארן די ריעותא איז אלעס כשר, און ממילא אזוי ווי ס'איז שוין נולד געווארן ערב פסח האט יעדער געפרעסן גאנץ פסח, וואס ברויך ער דאס האבן? דאס איז עמלק, מאכשיל זיין די קינדער מיט טרייפות, מאכשיל זיין די אידן מיט טרייפות, דאס איז קליפת עמלק, און ער זאגט נאך אז אין לעיקוואוד באגראבט מען קינדער, איין שטיקל נבילה פלייש באגראבט מער קינדער וויפיל אלע קינדער וואס זענען אין די גאס, יעצט איך זאג עס נישט אז מען זאל לאזן די קינדער אין גאס, איך זאג נאר קוק וויאזוי דער עמלק ארבעט, ער איז מטמא די קינדער און ער גייט זיך שלאגן פאר די קינדער, ער שטעלט זיך צו ווי אן ערליכער, עניוועי. למעשה איז אזוי, ס'איז דא פון רבי יוסף יעבץ זאגט ער אז ס'האבן זיך מוסר נפש געווען דווקא פרויען מיט עמי הארצים, עס איז געווען דעמאלטס אין די גזירה פון די גירוש שפאניע, איך בין אמאל געווען אין שפאניע וועגן א מקווה האב איך געטראפן דארט אין דזשיבראלטער איז דא נײַן און פֿערציק מצבות וואס ענגלאנד האט געשטעלט, געשטעלט. יעדע קאמענוועלט וואס זיי האבן פארלוירן האבן זיי געשטעלט א מצבה, אפילו פאלעסטיין האט אויך דארטן אזא מצבה, אז זיי האבן עס פארלוירן, זיי דאך געווען אמאל די פירער פון די גאנצע וועלט, מ'פלעגט זאגן אויפן ענגלישן קינגדאם גייט נישט אונטער די זון, ווייל דא איז שוין דא פון מארגן די זון, דא איז פון נעכטן, ס'מורא'דיג. איז דארט דא דער אידישער בית החיים וואס די היסטערי שרייבט דארטן אז זיי זענען אנגעקומען ביז צום סאוט ספעין און מ'האט זיי געגעבן א טשענס, וועסט ווערן א גוי נעמט מען דיך צוריק טאמער נישט דערטרענקט מען דיך, און מ'האט דערטראנקען טויזענטער און טויזענטער מענטשן, די וואסער שפייעט דיך אויס, האט עס צוריק אויסגעשפיגן די אידן, מ'האט אזויפיל ערלעדיגט אז מ'האט זיי באגראבן דארטן אין א בית החיים, דערציילט דער רבי יוסף יעבץ אז ס'איז געווען א פרוי וואס זי איז געווען דארט מיט צוויי קינדער האט זי געהאט אויף די אקסל, האָט מען זי געטריבן ביז צום װאַסער. דעם מאַן האָט מען דאָרט דערטרונקען, ס'איז געבליבן די צװײ קינדער. פֿרעגט זי דאָרטן דער גלח, דו װילסט, כ'נעם די צװײ קינדער, כ'לאָז אױפֿציִען קאַטױליש און זאָלן בלײַבן לעבן? זי געזאָגט, נאָ װעי, דו װילסט, דערטרענק זײ, כ'װיל נישט קײן גױען! און מע האָט בײדע קינדער אַרײַנגעװאָרפֿן אין ים. האָט זיך די פֿרױ אױפֿגעהױבן די הענט צום הימל און זי האָט געזאָגט, רבונו-של-עולם, ביז יעצט האָב איך דיך געלױבט און געדאַנקט, װײַל דו האָסט מיר געגעבן אַ מאַן, דו האָסט מיר געגעבן פּרנסה, דו האָסט מיר געגעבן אַ שײן הױז, יעצט דאנק איך דיר אז מיינע צוויי קינדער האבן זוכה געווען אז זיי האבן געקענט זיין א קרבן פאר דיין הייליגן נאמען, ס'איז נישט געווען קיין מום אין זיי, ס'איז נישט געווען קיין פעלער אין זיי, און זי איז צוזאמגעפאלן און געשטארבן, סא ברענגט ר' יוסף יעבץ אין די מעשות, א איד ווייסט אז אפילו עס גייט אים נישט גוט, לויבט ער ווייטער דעם אייבערשטן, יעצט איז געווען אסאך אידן וואס זענען אנטלאפן פון שפאניע, און איין שיף איז אנגעקומען דא אין אמעריקע אין די נופארט סינעגאג, ס'איז דא א שול אין ראוד איילענד, ס'הייסט ניופארט סינאגאג, און דארט איז עס אנגעקומען, איז דארטן איז כדאי צו גיין וויזיטן, ווייל ס'איז א שיינע שול, געבויעט פאר אמעריקע איז נאך געווען אינקארפערעיטעד, און זיי האבן געבויעט א לאך פונעם ים אריין אינעם שול וואס איז דריי פיר גאסן אוועק, און ביי די בימה איז דא א לאך, אז טאמער חלילה מען אטאקירט נאכאמאל די שול אזוי ווי אין שפאניע, זאלן זיי אראפלויפן גראד אין לאך ארויס ביז צום ים, און כאפן א שיף און אוועקפארן. דאס איז געווען די אידן פון די אנוסים וואס זענען אנטלאפן, און ס'איז זיי געלונגען צו אנטלויפן. האבן זיי א ספר תורה וואס איז אלט בערך פיר פינף הונדערט יאר, און די ספר תורה איז ארויף געבויעט אויף די וואנט, און וואו האבן זיי אויפגעמישט? שירת הים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. ס'שטייט נאך היינט, ס'איז כדאי עס צו גיין וויזיטן, ס'איז איינע פון די. זייער שיינע אידישע היסטארישע זאכן וואס איז דא אין אמעריקע, ס'איז אויך דא אין שול דארטן א שיינע גרויסע בענקל, דארט טאר מען זיך נישט ארויף זעצן, ס'שטייט אז דארט איז געזעסן דזשארדזש וואשינגטאן ווען ער איז געגאנגען לויפן פאר פרעזידענט האט ער געוואלט אז די אידן זאלן וואוטן פאר אים און ער האט געזאגט א שיינע דרשה, די דרשה איז באשריבן אינדרויסן אויף אן אייזן, ער האט געזאגט אז טאמער ווער איך פרעזידענט וועל איך מאכן זיכער אז אין מיין לאנד אין. וועל איך סעיפגארדן די פלאקס פון אברהם אבינו אז איך האב זיי לאזן זאלן קענען דא האלטן רעלידשען און ס'איז כדאי עס צו גיין וויזיטן סא די אידן זענען אויך געווען אזוי ווי בבחינת דוד המלך'ס שירה נישט אזוי ווי נבוכדנצר כאטשיג מ'האט פארלוירן האב און גוטס מ'איז געקומען דא אין אן ארץ נכריה מ'האט צוריק געבויט די שול און וואו האט מען אויפגעמישט דעם ספר תורה? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר.

לעולם ועד. דער חזון איש ווערט דערציילט אז ס'איז געקומען צו אים א איד וואס האט אים געקענט פארן לאגער, ער איז געקומען נאכן לאגער צו אים און ער האט אים געפרעגט, זאג מיר רבי, מ'האמיר אלעס פארלוירן, די ווייבער, די קינדער, מיט אלעם, וואס האט דער אייבערשטער פון די גאנצע זאך? לערן מיך אויס, ביסט דאך א תלמיד חכם, זאגט ער, א איד האט זיך אנגעזאמלט גאר גאר גרויס געלט פאר זיך קענען מאכן א גוטן אנצוג, און ער ברענגט זיך אריין גוטע סחורה פון עפעס א שטאט, וואו ס'איז געווען די בעסטע סחורה, קיצור ער ברענגט עס צום שניידער, און דער שניידער זאגט, עסט צוריקקומען צוויי טאג ארום, עסט עס אנטרייען, מ'דארף קומען יעדע פאר טעג. ער קומט צוריק זעהט ער די סחורה איז צושניטן אויף שטיקער, שרייט ער צו דעם שניידער דו רשע דו וואס האסטו געטוהן? ס'האט מיך געקאסט אזויפיל געלט צו ברענגען די שניט ווארע, כ'האב עס שוין געברענגט, כ'האב עס דיר געגעבן האסטו עס צושניטן? זאגט ער הער אויס, דו'סט צוריקקומען נאכאמאל עס אנטרייען און נאכאמאל און נאכדעם וועסטו זעהן וואס ס'וועט אזוי שיין פיטן אז דו האסט אזא שיינקייט נישט געזעהן, יעדע שטיקל שניט וואר וואס איך האב צושניטן וועט אריינפיטן עפעס מורא'דיג שיין. און אזוי איז געווען ער איז צוריק געקומען נאך אפאר מאל און ער האט געזען דער אנצוג פיט מוראדיג אבער בשעת ווען ער איז געווען צושניטן האט נאר דער שניידער געוויסט וויאזוי מען שטעלט דאס צוריק צוזאמען ס'זאל פיטן האט אים דער חזון איש געזאגט דער הייליגער באשעפער ווייסט וואס ער טוט און ער טוט אלעס מיט צדק און משפט נאר אונז פארשטיי מיר נישט אזוי ווי דער איד האט נישט פארשטאנען דעם שניידער האט ער געמיינט ס'איז א חורבן שפעטער וועט דאס זיין דער שענסטע קלייד פון הייליגן באשעפער. אזוי ווי דער אור החיים הקדוש ברענגט אין פרשת צו, ס'שטייט דארטן אז דער כהן גדול ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו דער כהן, דער כהן גדול איז דער אייבערשטער, פון די אלע נשמות וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם, וועט דער אייבערשטער מאכן דעם שענסטן קלייד מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. דער רמב"ם פסק'נט אז ס'האט נישט געטארט זיין קיין חציצה, פון דעם מדו בד ומכנסי בד צום כהן, ס'האט געמוזט זיין ממש על בשרו, זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש, דער אייבערשטער וועט מאכן פון די אלע צדיקים פון זייערע נשמות, וועט ער זיך מאכן א שיינעם קלייד מדו בד ומכנסי בד, און אזוי ווי דער רמב"ם זאגט ס'טאר נישט האבן קיין חציצה זאלן זיין דבוק אינעם הייליגן באשעפער אליינס, אזוי ברענגט דער אור החיים הקדוש אין סוף פרשת צו. און דאס איז וואס אונז טוהן מיר אין דעם גרויסן גלות. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן עה מיין מאמע'ס נשמה זאל האבן אן עליה, ס'זאל גיין מעלה מעלה, זי האט ברוך השם איבערגעלאזט א גאנץ א שיינעם דור, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, זי א טאכטער פון רבי אנטשל דעם מאטאוישער. זייער א חשוב'ער שוחט געווען, מחבר ספרים, אן אייניקל פון מהר"ם אש, פון רבי מאיר אש, פון רבי יהודה אש, און פון גרויסע גדולי הדור, פון רבי אברהם ארייני, פון טשעטשעוויצער, פון טשענגערער רב, און דער אייבערשטער זאל העלפן זאל זיין א גוטע מליצה ישרה זאל גיין מעלה מעלה, זאל עסן פון די פירות וואס זי האט. דא איבערגעלאזט, זי האט אלץ געזאגט מוסר פאר די קינדער פאר די אייניקלעך, שלמה המלך האט געמאכט א שיינעם פזמון ס'הייסט אשת חיל מי היא ימצא דאס וואס מען זינגט יעדן פרייטאג צו נאכט זינגט מען עס פאר די ווייב צו עפרישיעטן וואס זי האט געטון. ווען האט ער עס געמאכט? נאכדעם ווען ער האט חתונה געהאט מיט בת פרעה און ער איז פארשלאפן, מען האט נישט געקענט עפענען די טויערן פון בית המקדש ווייל ס'איז געווען אונטער זיין קאפ, איז זיין מאמע אריין און זי האט אים איבער געלייגט און אריין געשמיסן אחת אחת ואחת, איז לכאורה וואלט ער געקענט זאגן ביסט א מורד במלכות. הרג'ע זי! האט שלמה המלך געזאגט, ניין, איך וועל דיר זאגן מאמע, אוי אשת חיל מי היא ימצא, דו האסט געברענגט א קינד אויף די וועלט ווי איך, און איך בין טאקע נישט אין דער ארדענונג, איך האב טאקע נישט געטארט פארשלאפן, און איך דאנק דיר, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, מיין מאמע איז אויך געווען אזוי, זי האט יעדן איינעם געזאגט איידל, מוסר, נישט ווילד. זי האָט זיך אַלײנס געפֿירט מיט אַלע מינהגים פֿון דער הײם. זי האָט נאָך געזאַלצן טשיקן. װער ס'װיל זיך לערנען זאַלצן טשיקן, קען זיך קומען בײַ אונדז לערנען. אונדזער משפּחה קען דאָס זײער גוט. אױסער דעם איז זי געװען אַ שוחטס טאָכטער און אַלע טראַדישנס. זי האָט געקאָכט אױף שבת אַלע מאכלים. זי האָט געקאָכט פֿערפֿל מיט מײערן. און זי האָט נעבעך נישט געגעסן, װײַל איר מאָגן האָט עס נישט פֿאַרטראָגן, און מײַן טאַטנס מאָגן האָט שױן אױך נישט פֿאַרטראָגן. פֿלעג איך זי פֿרעגן, מאַמע, פֿאַר װעם קאָכסטו? זאָגט זי, איך קאָך עס פֿאַרן אײבערשטן. איך קאָך, װײַל מײַן מאַמע האָט אַזױ געטאָן, און מײַן באָבע האָט אַזױ געטאָן, און איך טו עס אױך. איך קאָך װײניק, און אַז די אײניקלעך קומען אַרײַן עסן, אַז אַ מאָל נישט. ווארף איך עס אוועק אין גארביטש, אבער איך גיי קאכן יעדן שבת'דיגן מאכל. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן זאל אויך זיין א מליצה ישרה פאר אונזערע קינדער, פאר די אייניקלעך און די אוראייניקלעך, אז זאלן זיך אלע פירן ערליך און זאלן אלע האבן שפע ברכה והצלחה און אלעס וואס זיי ברויכן האבן. יעצט האטס אלע א גוטן שבת און א לעכטיגן א פרייליכן און כל טוב.